בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף מ ו, מיר הייבן אן דף מ ה עמוד ב' אונטן, אמר ליה אביי לר' יוסף, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א מחלוקת ר' יוחנן און ריש לקיש צו מען מעג רוקן א מנורה שבת צו נישט, האבן מיר געזען ר' יוחנן האט געהאלטן אז קיין שום מנורה טאר מען נישט רוקן, און ריש לקיש האט געהאלטן אז א גרויסע מנורה וואס מען דארף צוויי הענט אויף צו שלעפן, דאס טאר מען נישט רוקן שבת, אבער א קליינע מנורה מעג מען יא, איז האבן מיר געזען אין די גמרא די טעם פארוואס איז טאקע די טעם אז מען טאר נישט רוקן א מנורה שבת, האבן מיר געזען אז דאס איז לכולי עלמא, סיי לויט ר' יודא און סיי לויט ר' שמעון, פארוואס היות וואס אדם קובע לו מקום, א מנורה האט א פלאץ אין שטוב וואס נארמאל רוקט מען עס נישט פון דארט, ובמילא איז אפילו ר' שמעון אויך מודה אז אזא סארט זאך איז מוקצה, ווייל א מענטש, האט נישט אינזינען פאר שבת ער גייט עס רוקן, פרעגט איצט די גמרא, אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי א קשיא געפרעגט פון רב יוסף, והרי כילת חתנים דאדם קובע לו מקום, א כילת חתנים, דאס איז געווען אזא סארט צודעק וואס מען פלעגט צודעקן די בעט, נישט צודעקן די מאטראץ, נאר די בעט אליין, די בעט מיט די מענטש וואס שלאפט אויף דעם, ס'איז געווען אזא סארט געצעלט, וואס פלעג ליגן אויפן בעט, אבער ס'האט נישט געהאט קיין דאך, נאר די דאך איז געווען אזא שיפע זאך אזוי ווי מען זעט אין די בילדער פון די אמאליגע געצעלטן, ס'האט נישט קיין דאך נאר ס'איז צוויי שיפע ווענט וואס ענדיגן זיך אזוי שפיציג, און אזוי ווערט אזא געצעלט אבער אן א פלאכע דאך פון אויבן, על כל פנים די כילת חתנים וואס דעקט איבער די בעט, און ס'איז אדם קובע לו מקום, מען רוקט עס נישט פון פלאץ בדרך כלל, ואמר שמואל משום רב חייא, פון דעסוועגן האבן מיר געזען אז שמואל זאגט נאך פון רב חייא אז כילת חתנים מותר לנטותה און מותר לפרקה בשבת. אז מען מעג עס אויסשפרייטן און מען מעג עס צונעמען און מען מעג עס אוועקנעמען שבת, און די נקודה וואס שמואל מיינט דארט צו זאגן איז אז מען איז נישט חייב אלס אוהל ווייל עס איז נישט דא קיין דאך אויף דעם, אבער על כל פנים דא זעהן מיר אויך אז מוקצה איז אויך נישט קיין פראבלעם דארט, פארוואס איז נישט קיין פראבלעם פון מוקצה? א מענטש איז דאך קובע די כילת חתנים אויפן פלאץ, און ממילא זאל לכאורה זיין א באזונדערע פראבלעם חוץ פון די פראבלעם פון אוהל זאל אויך זיין א פראבלעם פון מוקצה, אלא אמר אביי, און ממילא זאגט טאקע אביי אז נישט דאס איז די טעם וואס ר' יוחנן און ריש לקיש זאגן אז יעדער איז מודה אז מען טאר נישט רוקן א מנורה שבת. ס'טייטש דאס אז אדם קובע לו מקום, לויט ר' שמעון איז דאס נאכאלץ נישט קיין סיבה אז מ'זאל דאס נישט טארן רוקן, נאר וואס דען, זאגט אביי, בשל חוליות, וואס טייטש ר' יוחנן און ריש לקיש רעדן נישט פון א געהעריגע מנורה, נאר א מנורה פון חוליות, חוליות דאס איז טייטש ס'איז א מנורה וואס איז צאמגעשטעלט פון אפאר שטיקלעך, איינס אויפן צווייטן אויפן דריטן, און ממילא האבן חכמים גע'אסר'ט צו טראגן די מנורה נישט אלס מוקצה, נאר אלס א חשש, אז די מנורה העט אראפפאלן און ס'העט זיך צונעמען, און די מענטש העט גיין העט עס צוריק צאמשטעלן, וואס דאס איז ממש א מלאכה פון מכה בפטיש, איז פאר דעם טאר מען נישט רוקן די מנורה. איי פרעגט די גמרא, אי הכי מאי טעמא דרבי שמעון בן לקיש דשרי, פארוואס טאקע לאט ריש לקיש טראגן א לייכטע מנורה, רבי יוחנן האבן מיר געזען לאט נישט טראגן קיין שום מנורה, אבער ריש לקיש האט געזאגט אז א שווערע מנורה טאר מען נישט טראגן, א לייכטע מנורה מעג מען יא, טאמער די מנורה איז פון חוליות, וואס איז א חילוק א שווערע און א לייכטע, זאגט די גמרא, מאי חוליות, כעין חוליות, דאית בה חידקי, וואס טייטש זאגט טאקע די גמרא מען רעדט נישט דא פון קיין מנורה פון חוליות, א מנורה פון חוליות איז נישט קיין חילוק שווער אדער לייכט, סאיז אלעמאל דא א גזירה אז סעט צאמפאלן און די מענטש העט עס צאמשטעלן און במילא טאר מען דאס נישט ריקן, נאר דא רעדט מען נישט פון קיין געהעריגע חוליות, דא רעדט מען פון א מנורה וואס האט חידקי, חידקי, דאס איז אזא קריץ ארום און ארום די מנורה אז סזעט, אויס אז ס'האט חוליות. יעצט ווי מ'מען באלד זעהן בדרך כלל וואסערע סארט מנורה האט געהאט חוליות, איז רש י איז מסביר אז נאר גרויסע מנורות האבן בדרך כלל געהאט חוליות, פארוואס? ווייל ס'איז א שווערע מנורה און במילא האט מען עס צאמגעשטעלט פון שטיקלעך, און במילא לויט דעם איז די גמרא מסביר וואס איז טאקע די מחלוקת פון ר' יוחנן און ריש לקיש, זאגט די גמרא די מנורה וואס האט נישט טאקע קיין חוליות ס'האט נאר חידקי, הילכך, פאר דעם, חוליות בין גדולה בין קטנה אסור לטלטל, און דאס איז קלאר, אז א מנורה וואס האט טאקע חוליות, טאר מען נישט לויט קיינעם טראגן, נאר וואס דען, גדולה נמי דאית בה חידקי גזירה אטו גדולה דחוליות, וואס טייטש דאס איז אויך יעדער מודה אז א גרויסע מנורה וואס האט חידקי, וואס ס'זעהט אויס ווי חוליות, איז יעדער מודה מ'טאר דאס נישט טראגן, פארוואס? ווייל ס'דא א גזירה אז א מענטש וועט זעהן ווי דו טראגסט דאס, מארגן העט ער זיך מורה היתר זיין צו טראגן חוליות ממש, און במילא א גרויסע מנורה מיט חידקי טאר מען נישט טראגן, און רבי יוחנן ריש לקיש זענען ביידע מודה דערצו. נאר וואס דען, כי פליגי, וואס איז די מחלוקת אין רבי יוחנן ריש לקיש, בקטנה דאית בה חידקי, א קליינע מנורה וואס האט חידקי, מר סבר, רבי יוחנן האלט גזרינן, אז מען מאכט נאך אלץ א גזירה, ווייל אפילו בדרך כלל טאקע קליינע מנורות האבן נישט געהאט קיין חוליות, אבער ס'האט זיך געמאכט אז זאל יא געשען, פארדעם זאגט רבי יוחנן יעדע מנורה מיט חידקי טאר מען נישט טראגן, און מר סבר, ריש לקיש האט געהאלטן אז לא גזרינן, היות וואס ביי א קליינע מנורה איז בדרך כלל נישט דא קיין חוליות האט ריש לקיש געהאלטן מען דארף נישט גוזר זיין ביי חידקי, פארדעם איז ריש לקיש מחלק צווישן א קליינע מנורה און א גרויסע מנורה, אבער על כל פנים דא זעה מיר אז די פראבלעם פון רוקן א מנורה האט נישט קיין שייכות מיט מוקצה, ס'א גזירה, חידקי אטו חוליות. און חוליות אליין איז א גזירה אז א מענטש וועט צוקומען צו מכה בפטיש, על כל פנים זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צו דאס וואס מיר האבן נעכטן געזען, אז ר' יוחנן האבן מיר געזען האט געפסקנט ווי רבי יהודה, פרעגט אבער די גמרא מי אמר ר' יוחנן הכי, האט דען ר' יוחנן טאקע געפסקנט ווי רבי יהודה, והא אמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה, רבי יוחנן האט דאך אמאל געזאגט אז די הלכה איז ווי א סתם משנה, ותנן, און מיר האבן געלערנט אין מסכת כלים, און מיר האבן געזען די משנה אין דף מ ד עמוד ב', אז די גרויסע וואגן די עגלה וואס האט רעדער וואס מען קען אריינלייגן זאכן אין די רעדער, אדער האט די משנה געזאגט מוכני שלה די רעדל, בזמן שהיא נשמטת טאמער מען קען עס אראפשלעפן פונעם עגלה, פונעם וואגן, איז אין חיבור לה, הייסט עס טאקע נישט קיין חלק פון די עגלה, אין נמדדת עמה, ואין מצלת עמה באוהל המת, די אלע דינים וואס אונז האבן געזען דף מ ד, ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. די לעצטע זאך וואס מען האט דארט געזען איז אז טאמער ס'איז דא געלט אין די ראד טאר מען נישט רוקן די גאנצע עגלה, פארוואס ווייל די רעדל די מוכני הייסט א בסיס לדבר האסור, און במילא זאגט די גמרא, לכאורה קען מען מדייק זיין פון דא אז הא אין עליה מעות, שריא, ואף על גב דהוו עליה בין השמשות, וואס טייטש פון דעם אז די משנה זאגט אז בזמן שיש עליה מעות, שבת. בשעת וואס ס'איז דא געלט אין דעם רעדל טאר מען נישט רוקן די עגלה שבת, איז משמע אז ס'איז אלעס תלוי צו יעצט איז דא געלט דארט צו נישט, אבער טאמער ס'איז געווען געלט בין השמשות און יעצט למעשה איז נישט דא קיין געלט דארט, איז משמע מען מעג דאס רוקן, וואס דאס איז ממש כשיטת ר' שמעון, ווייל לויט ר' יהודה, טאמער ס'איז געווען געלט אין דעם רעדל בין השמשות גייט מיך נישט אן אז יעצט איז דא צו נישט, ווייל מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא, און במילא זעהן מיר לכאורה פון די משנה אז די משנה פסק'נט ווי ר' שמעון, און די משנה איז דאך א סתם משנה, און רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז הלכה כסתם משנה, און ווי קענסטו זאגן אז רבי יוחנן האט געהאלטן הלכה כרבי יהודה? ענטפערט די גמרא, אמר רב זירא, האט רב זירא טאקע געענטפערט, תהא משנתנו שלא היו עליה מעות כל בין השמשות, וואס טייטש מ'העט טאקע מוזן מדחיק זיין און איינזעצן די משנה, וואס די משנה זאגט אז בזמן שיש עליה מעות טאר מען נישט רוקן די עגלה, מיינט טאקע נישט צו זאגן צו ס'איז יעצט דא געלט צו נישט, נאר ס'גייט ארויף אויף בין השמשות, טאמער ס'איז נישט געווען קיין געלט אין די מוכני אין די רעדל בין השמשות, זאגט די משנה אז מען מעג עס רוקן, און טאמער ס'איז יא געווען דעמאלטס געלט טאר מען עס נישט רוקן. איי לכאורה העסטו פרעגן פארוואס טאקע זעצט מען אזוי איין, לכאורה די פשט איז ממש א דוחק, ס'איז נישט אזוי משמע פון די משנה, פון דעסוועגן זאגט רב זירא מען מוז אזוי איינזעצן שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן, כדי ס'זאל נישט זיין קיין סתירה פון די ווערטער פון רבי יוחנן, זעצט מען עס טאקע אזוי איין, כדי זאל שטימען מיט דאס וואס אונז האבן געזען אז רבי יוחנן פסק'נט ווי רבי יודא, זאגט די גמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, פעם אחת הלך רבי לדיוספרא, ס'איז אמאל געווען אז רבי איז אנגעקומען צו א שטאט דיוספרא, והורה במנורה כרבי שמעון בנר, און ער האט געפסק'נט לגבי א מנורה ווי רבי שמעון פסק'נט ביי א נר, איז די ווערטער, זאגט די גמרא, קען מיינען צוויי זאכן, איבעיא להו האבן די בני הישיבה טאקע געהאט א ספק, וואס האט רבי יהושע בן לוי געמיינט דא, צי איז פשט, הורה במנורה כרבי שמעון בנר להתירא, וואס טייטש קען זיין, אז רבי האט געפסקנט איין פסק, ער האט געפסקנט אז מען מעג רוקן א לייכטע מנורה, וואס דאס איז כשיטת ריש לקיש וואס אונז האבן פריער געזען, נאר וואס דען, רבי האט געזאגט אזוי, ער האט געפסקנט הורה במנורה, ער האט געפסקנט ביי א מנורה אזוי ווי ר' שמעון האט געפסקנט ביי א לעכטל, ס'טייטש אזוי ווי ר' שמעון האלט ביי א נר, ביי אן אלטן נר פון חרס האבן מיר געזען אז ר' שמעון האלט מען מעג דאס טראגן טאמער די פייער ברענט נישט אויף דעם, די זעלבע וועג האט רבי אויך געזאגט, מען מעג טראגן א מנורה שבת, מוז נישט זיין אז רבי האט געהאלטן ווי ר' שמעון, רבי האט קען זיין זיך געקריגט אויף ר' שמעון לגבי א נר, נאר לגבי א מנורה האט רבי געהאלט א קליינע מנורה מעג מען טראגן אפילו ס'האט אין דעם חידקי, או דילמא אדער קען זיין ניין, הורה במנורה לאיסורא, וכר' שמעון בנר להתירא, וואס טייטש אז רבי האט דא געפסקנט צוויי פסקים, איין פסק האט ער געפסקנט לגבי א מנורה, און לגבי א מנורה האט ער געפסקנט אז מען טאר דאס נישט טראגן, פארוואס טאקע א גזירה חידקי אטו חוליות און חוליות איז דא א גזירה פון מכה בפטיש, און לגבי א נר א צווייטע פסק האט רבי געפסקנט ווי ר' שמעון אז מען מעג טראגן א נר, נישט פשט ער האט געפסקנט ביי מנורה אז מען מעג עס טראגן אזוי ווי ר' שמעון פסקנט ביי נר אז מען מעג עס טראגן, זאגט די גמרא תיקו די בעיא איז שווער געבליבן מיר פארשטייען מיר נישט וואס רבי האט טאקע געפסקנט דא, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט יעצט אפאר מעשות, פון כל מיני אמוראים ווי וועם זיי האבן טאקע געפסקנט ווי רבי יהודה צו ווי רבי שמעון, זאגט די גמרא, רב מלכי' איקלע לבי רב שמלאי וטלטל שרגא, רב מלכי' איז געווען אמאל ביי רב שמלאי פאר גאסט, און ער האט געטראגן דארט ער האט גערוקט דארט א לעכטל, פארשטייט זיך א לעכטל וואס האט נישט געברענט, און ואיקפד רב שמלאי, רב שמלאי האט מקפיד געווען אויף דעם, זעהן מיר אז רב שמלאי האט געפסקנט ווי רבי יהודה, און רב מלכי' האט געפסקנט ווי רבי שמעון, נאך א מעשה זאגט די גמרא, רבי יוסי גלילאה, איקלע לאתריה דרבי יוסי ברבי חנינא, רבי יוסי גלילאה איז איינגעשטאנען אויף גאסט ביי רבי יוסי ברבי חנינא, טלטל שרגא, ער האט געטראגן א לעכטל, א פארלאשענע לעכטל, א לעכטל וואס האט זיך שוין אויסגעלאשן, ואיקפד רבי יוסי ברבי חנינא, און רבי יוסי ברבי חנינא האט מקפיד געווען, זעהן מיר אז רבי יוסי ברבי חנינא האט געפסקנט ווי רבי יהודה, און רבי יוסי גלילאה האט געפסקנט ווי ר' שמעון. זאגט יעצט די גמרא ווייטער לגבי דאס אונז האבן מיר נעכטן געזען און מ'האט היינט געזען אז ר' יוחנן האט געפסקנט ווי ר' יודא, אבער האבן מיר נעכטן געזען אויכעט אז ר' שי' בן לוי האט געפסקנט ווי ר' שמעון. פארציילט אונז יעצט די גמרא א מעשה פון ר' אבהו וואס ר' אבהו איז געווען א תלמיד פון ביידע, סיי פון ר' יוחנן און סיי פון ר' שי' בן לוי. זאגט די גמרא ר' אבהו כי איקלע לאתריה דר' שי' בן לוי הוה מטלטל שרגא, ווען ער איז געווען אין שטאט אין שטוב פון ר' שי' בן לוי פלעג ער רוקן לעכט, אזוי ווי ר' שי' בן לוי פסק'נט ווי ר' שמעון, און כי איקלע לאתריה דר' יוחנן, ווען ער געווען ביים פלאץ פון ר' יוחנן, לא הוה מטלטל שרגא, האט ער נישט גערוקט קיין לעכט, פרעגט די גמרא מה נפשך, אי כרבי יהודה סבירא ליה, ליעבד כרבי יהודה, אי כרבי שמעון סבירא ליה ליעבד כרבי שמעון, ממה נפשך וועם האלט ער דא ווי האט ער זיך געפירט אין איין שטאט איין זאך און א צווייטע שטאט א צווייטע זאך, זאגט די גמרא, לעולם כרבי שמעון סבירא ליה אוודאי האט ער געהאלטן ווי ר' שמעון אז מען מעג רוקן א לעכט, און פאר דעם טאקע, ווען ער געווען ביי ר' שי' בן לוי האט ער גערוקט א לעכט. אבער ווען ער איז געווען ביי די פלאץ פון רבי יוחנן האט ער זיך געפירט נישט צו רוקן א לעכט פארוואס ומשום כבודו דרבי יוחנן הוא דלא הוה עביד אלץ די כבוד פון רבי יוחנן האט ער זיך צוריק געהאלטן פון רוקן דעם לעכט אבער אוודאי האט ער געפסקנט אז מען מעג עס רוקן און פאר דעם טאקע האט ער עס גערוקט ווען ער איז געווען אין שטאט פון רבי שי' בן לוי זאגט אונז די גמרא ווייטער מ'האבן מיר געזען די מחלוקת פון רבי יודא רבי שמעון צו מען מעג טראגן שבת אן אלטע לעכטל וואס איז געמאכט פון חרס וואס רבי יודא האט געפסקנט אז מען טאר עס נישט טראגן ווייל ס'איז פארמיאוס'ט ס'איז עקלדיג, און ר' שמעון האט געפסקנט מען מעג עס יא טראגן, ווייל ר' שמעון האט מען געזען האלט נישט פון מוקצה מחמת מיאוס, זאגט די גמרא, אמר רב יודא, האט די אמורא רב יודא געזאגט, שרגא דמשחא שרי לטלטולה, א לעכטל וואס איז געמאכט פון חרס אבער מ'האט עס אנגעפילט מיט אויל, מעג מען עס רוקן, ס'איז נישט קיין מוקצה נאכדעם וואס ס'איז פארלאשן, וואס טייטש ער פסקנט ווי ר' שמעון אז ס'איז נישט מוקצה מחמת מיאוס, אבער דנפטא אסור לטלטולה, אפילו אז ער האט געפסקנט ווי ר' שמעון, טאמער דער לעכטל איז געווען א לעכטל פון נפט, וואס נעפט איז נישט ווי אויל ווי מען וועט שוין זען, נעפט שטינקט, און במילא טאמער דער לעכטל האט מען אנגעפילט מיט נעפט האט ער געהאלטן אז אפילו ר' שמעון איז מודה אז דאס איז מוקצה, פארוואס? ווייל ביי א נר וואס מען האט אנגעפילט מיט נעפט איז ממש נישט ראוי אויף גארנישט, א נר וואס מען האט אנגעפילט מיט שמן איז נאך ראוי אנצופילן מיט אנדערע אויל זיך צו זאלבן מיט דעם, וואס אין הכי נמי? ס'איז אביסל פארמיסט אבער מ'קען עס נאך נוצן. א נר וואס מ'האט אנגעפילט מיט נפט איז שוין נישט ראוי אויף גארנישט, און פאר דעם איז רבי שמעון ביי דעם אויך מודה. זאגט די גמרא, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו דנפטא נמי שרי לטלטלה, רבה רב יוסף האבן זיך געקריגט אויף אים, און זיי האבן געהאלטן אז אפילו לויט רבי שמעון מעג מען יא רוקן א נר וואס מ'האט אנגעפילט מיט נפט, און וועלן מיר שוין זעהן אין די גמרא וואס איז טאקע זייער טעם, זאגט די גמרא א מעשה וואס פון די מעשה וועלן מיר זעהן טאקע די טעם פון רבה רב יוסף פארוואס זיי האבן געהאלטן אז לויט רבי שמעון מעג מען יא רוקן א נר וואס מ'האט אנגעפילט מיט נפט, זאגט די גמרא רב אויא איקלע לבי רבא, רב אויא איז אמאל געווען אין שטוב פון רבא, הוה מאיסן, כי כרעיה בטינא, זיין זאקן איז געווען פארשמירט מיט ליים, און אתיבי אפוריא קמיה דרבא, און ער האט זיך אוועקגעזעצט אזוי אויף די בעט פון רבא, איקפד רבא, און רבא האט מקפיד געווען אויף אים אז ער האט פארשמוציגט זיין בעט, בעא לצעוריה, האט ער אים געוואלט מצער זיין מיט שאלות, אזוי איז א תלמיד חכם מצער א צווייטע תלמיד חכם, ער פרעגט אים שווערע שאלות, אמר ליה, האט רבא געפרעגט, פון רב אויא אזוי, מאי טעמא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו שרגא דנפטא נמי שרי לטלטוליה, פארוואס טאקע האלטן רבה און רב יוסף אז לויט ר' שמעון מעג מען רוקן א נר פון נפט? אמר ליה, האט רב אויא געענטפערט, הואיל וחזיא לכסויי בה מנא, וואס טייטש היות וואס ס'איז ראוי אויף צוצודעקן א צווייטע כלי, אין הכי נמי ס'איז נישט ראוי דאס אנצופילן זיך צו באנוצן מיט וואס ליגט אינעווייניג ס'איז ממש עקלדיג, אבער מ'קען נאך נוצן דער לעכטל, דער נר, קען מען נוצן אויף צוצודעקן א צווייטע כלי, און במילא הייסט דאס נישט לויט ר' שמעון מוקצה. פרעגט אבער רבא, אלא מעתה, טאמער דאס איז דיין היתר, אז ס'איז נאך דא עפעס א שימוש מ'קען מאכן מיט דעם מ'קען צודעקן א צווייטע כלי, אויב אזוי זאגט רבא כל צרורות שבחצר מטלטלין, הואיל וחזיא לכסויי בהו מנא, די אלע שטיינער פונעם חצר העט מען אויך מעגן רוקן שבת, ווייל מ'קען עס נוצן אויף צוצודעקן עפעס, און אוודאי דאס נישט אזוי, ווייל א שטיינדל פון פעלד פון חצר איז ר' שמעון אוודאי אויך מודה אז ס'איז מוקצה מחמת גופו, ס'איז נישט ראוי אויף גארנישט, און וואסערע מין תירוץ איז דאס מען קען עפעס צודעקן מיט דעם? אמר ליה, האט רב אויא געענטפערט, ניין, דו קענסט נישט פארגלייכן אזא סארט לעכט מיט א שטיינדל פון חצר, ווייל הא איכא תורת כלי עליה, הא ליכא תורת כלי עליה, דער לעכטל האט א תורת כלי אויף דעם, ס'הייסט א כלי, מה שאין כן א שטיין, און במילא איז דאס א גרויסע נפקא מינה, ווייל א שטיינדל, היות וואס ס'האט נישט קיין תורת כלי אויף דעם, און בנוסף צו דעם איז עס נישט ראוי אויף גארנישט, איז עס מוקצה מחמת גופו. די מענטש האט עס נישט מכין געווען אויף שבת, ער חלומט נישט פון דאס נוצן, ס'איז געהעריג מוקצה לויט ר' שמעון אויך, אבער דער לעכטל, היות וואס ס'איז א כלי, און אין הכי נמי, מ'קען עס נישט נוצן מיטן געהעריגן שימוש פון די כלי, מ'קען עס נישט אנפילן מיט א צווייטע זאך, כל שכן מ'קען נישט אנצינדן א לעכט אין דעם שבת, הייסט דאס א כלי שמלאכתו לאיסור, וואס א כלי שמלאכתו לאיסור, איז א כלי וואס די געהעריגע מלאכה איז אוודאי צו טון א איסור מיט דעם, אבער טאמער ס'איז דא א געוויסע שימוש וואס מ'קען מאכן מיט דעם א שימוש של היתר, מעג מען דאס טון. ווייל ס'הייסט א כלי, און במילא זאגט רב אויא דאס איז די טעם פון רבה ר' יוסף אז זיי האבן געלאזט רוקן אזא סארט לעכטל, און ער ברענגט נאך א ראיה אז א זאך וואס הייסט א כלי מעג מען רוקן, זאגט ער מי לא תניא, האמיר דען נישט געלערנט אין א ברייתא, השירים והנזמים והטבעות, די אלע סארט צירונגען, הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר, די ברייתא זאגט דארט, וועט מען זעהן אין די המשך פון די מסכתא אז חכמים האבן גוזר געווען אז א פרוי טאר נישט ארויס גיין מיט צירונגען מיט תכשיטים שבת פארוואס א גזירה טאמער זי העט עס אויס טוהן און זי העט זיך באווייזן מיט דעם פאר איר חבר'טעס און זי העט עס טראגן יעצט אזוי ס'איז דא דארט א מחלוקת למעשה צו די גזירה איז דווקא אין א רשות הרבים אז א פרוי טאר נישט ארויס גיין מיט דעם אין רשות הרבים אבער אין רשות היחיד מעג זי יא גיין מיט דעם אדער ניין. אפילו אין א רשות היחיד טאר זי אויך נישט גיין מיט דעם, איז די ברייתא גייט כשיטת די תנאים וואס לערנען אז מען טאר אינגאנצן נישט גיין מיט דעם אפילו נישט אין א רשות היחיד, פון דעסוועגן זאגט די ברייתא אז אפילו מען טאר דאס טאקע נישט טראגן אבער א פרוי מעג עס האלטן אין די הענט מוקצה הייסט עס נישט, ואמר עולא, האט עולא געזאגט טאקע פארוואס הייסט עס נישט קיין מוקצה, טאמער מען קען עס נישט טראגן איז עס לכאורה א פשוטע מוקצה, זאגט עולא ניין, הואיל ואיכא תורת כלי עליה היות וואס ס'הייסט א כלי מעג מען עס רוקן אויף יעדע סארט שימוש אפילו נישט אויף די געהעריגע תשמיש פון דעם כלי, און ממילא אפילו די פרוי טאר עס נישט טראגן, רוקן, טאמער זי דארף עס רוקן מעג זי עס רוקן, הכא נמי, מילא זאגט רב אויא דא אויך דער לעכטל, הואיל ואיכא תורת כלי עליה, היות עס הייסט א כלי, איז עס נישט מוקצה מחמת גופו, און ממילא, טאמער מען האט א געוויסע שימוש מיט דעם, אפילו א גאר א לייכטע שימוש, מעג מען זיך באנוצן מיט דעם, זאגט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק געזאגט, בריך רחמנא, געלויבט דער באשעפער, דלא כסיפיה רבא לרב אויא, אז רבא, האט נישט פארשעמט רב אויא, ווייל רב אויא האט דאך שמוציג געמאכט זיין בעט, און רבא האט אים געקענט פארשעמען, נאר וואס דען רב אויא האט גוט געענטפערט און במילא האט אים רבא נישט פארשעמט, און במילא זאגט רב נחמן בר יצחק געלויבט דער באשעפער אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, רמי ליה אביי לרבה, האט אביי א קשיא געפרעגט צו רבה, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מותר השמן שבנר ושבקערה אסור, ור' שמעון מתיר, האבן מיר געזען שוין אין דף מ"ד, אז די איבערגעבליבענע אויל אין א לעכטל, זאגט רב יהודה, אז נאך דאס לעכטל איז פארלאשן, טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם, און רבי שמעון לאזט זיך יא באנוצן מיט די אויל. אלמא, און ממילא, זאגט אביי, לכאורה זעהט מען דא, אז דרבי שמעון לית ליה מוקצה, אז לויט רבי שמעון איז נישט דא א דין פון מוקצה. ורמינהו כ'עט דיר א סתירה פרעגן פון א משנה אין ביצה, וואס דארט זעהט מען אז ס'איז לויט רבי שמעון יא דא א דין פון מוקצה. די משנה רעדט דארט פון א בכור א בעל מום וואס מ'וויל שעכטן יום טוב, די דין איז, אז ווען עס ווערט געבוירן ביי בהמה טהורה א בכור, איז דער בכור הייליג, און בזמן שבית המקדש היה קיים האט מען עס געגעבן פארן כהן, דער כהן האט עס געדארפט מקריב זיין אין בית המקדש. היינטיגע צייטן איז אויכעט בזמן הזה דא א דין בכור, און מען טאר נישט הנאה האבן פון אזא בהמה פון אזא בכור. נאר וואס דען? טאמער ס'פאלט א מום אין דעם, איז דער דין איז. אז מען געט עס נאך אלץ פארן כהן, אבער דער כהן מעג עס שעכטן און עסן אפילו אינדרויסן פון בית המקדש. יעצט אזוי, כדי א בכור זאל הייסן א בעל מום, דארף מען עס ברענגען צו א מומחה, דער מומחה זאל עס אנקוקן, און פסק'נען טאקע אז ס'איז א מום קבוע, ס'איז א מום וואס גייט נישט אוועקגיין, און מיט דעם ווערט עס מותר צו שעכטן אפילו אינדרויסן פון בית המקדש. און במילא קומט אויס, אז א בכור א בעל מום, וואס מען האט נאך נישט געברענגט פאר א מומחה איז מוקצה יום טוב, פארוואס? ווייל מען קען דאך עס נישט שעכטן, מען קען עס נאר שעכטן טאמער א מומחה האט עס געזען, און דער בעל מום האט א מומחה נאך נישט געזען, איז די משנה יעצט דן, וואס איז טאמער איינער האט געהאט אזא בכור א בעל מום, ס'איז אנגעקומען יום טוב, און יעצט יום טוב ווייזט ער עס פאר א חכם, און דער חכם איז קובע אז ס'איז א מום קבוע, מעג מען דאס שעכטן צו נישט? זאגט די משנה, ר' שמעון אומר, כל שאין מומו ניכר מערב יום טוב, אין זה מן המוכן, וואס טייטש ר' שמעון האלט אז טאמער מען האט נישט געוויזן די בכור פאר א מומחה פאר יום טוב, איז יעצט יום טוב אליין עט שוין נישט העלפן אז א חכם עט אפ'פסק'נען אז די בכור איז א בעל מום און ס'עט נאך אלץ זיין מוקצה. פארוואס טאקע? ווייל ר' שמעון האלט אז אין רואים מומים ביום טוב, ס'טייטש ס'דא א גזירה אז א חכם טאר נישט אויס'פסק'נען צו א בהמה איז טאקע א בעל מום צו נישט יום טוב, פארוואס? ווייל דאס הייסט עשיית דין, מען טאר נישט דן זיין דין תורות, מען טאר נישט פסק'נען אזעלכע סארט שאלות יום טוב, אזוי האלט ר' שמעון, ס'איז א איסור דרבנן, און במילא זאגט ר' שמעון אז היות וואס דער חכם, דער מומחה, טאר בעצם נישט אויספסק'נען די שאלה יום טוב, קומט אויס אז דער באלעבאס פון די בהמה, ווען ס'איז אנגעקומען יום טוב, האט ער נישט גע'חלומ'ט אז ער עט אמאל קענען עסן פון די בהמה יום טוב, פארוואס? ווייל דער מומחה טאר דאך נישט פסק'ענען אויף אים יום טוב, איז יעצט אז א מומחה האט עובר געווען און ער האט יא גע'פסק'נט, הייסט עס נאך אלץ מוקצה, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מוכן, מ'האט עס נישט צוגעגרייט אויף יום טוב, ער האט נישט גע'חלומ'ט ער עט עס קענען עסן, על כל פנים, לכאורה זעהן מיר דאך דא אז ר' שמעון איז גאר מחמיר ביי מוקצה, וואס דאס איז לכאורה א סתירה מיט די פריערדיגע ברייתא, וואס אין די פריערדיגע ברייתא האט מען געזעהן אז די אויל וואס איז איבער געבליבן, אפילו ס'איז געווען אסור בשעת וואס שבת איז אריינגעקומען, איז יעצט למעשה לאט ר' שמעון זיך באנוצן מיט דעם, און דא די בהמה לאט נישט ר' שמעון זיך באנוצן מיט דעם פארוואס? ווייל בשעת וואס יום טוב איז אריינגעקומען האט עס נישט געהאט קיין היתר, זאגט די גמרא, הכי השתא, ווי קענסטו פארגלייכן די צוויי זאכן, התם, אדם יושב ומצפה, אימתי תכבה נרו, דארט ביי א לעכטל, דער מענטש וואס האט געצינדן דער לעכטל, ווארט קוים אז דער לעכטל זאל זיך אויסלעשן ער זאל זיך קענען באנוצן מיט די אויל, וואס טייטש ער ווייסט גאנץ גוט אז דער לעכטל גייט זיך אויסלעשן, און במילא האלט ר' שמעון אז דאס הייסט מוכן, און ר' שמעון האלט דאך נישט פון מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא, ער האלט נישט פון מוקצה מחמת איסור, פארדעם זאגט ער מען מעג זיך באנוצן מיט די איבעריגע אויל. אבער הכא דא לגבי די בהמה, אדם יושב ומצפה מתי יפול בו מום, א מענטש זיצט און ווארט ווען עט שוין פאלן א מום אין מיין בהמה, זאגט ר' שמעון אוודאי נישט, ס'איז דאך נישט דא אזא זאך, מימר אמר א יעדער מענטש זאגט מי יימר דנפיל ביה מומא, סתם אזוי ביי א בכור, ווער זאגט ס'עט פאלן א מום אין אים, ואם תמצא לומר דנפיל ביה מומא, מי יימר דנפל ביה מום קבוע, און לאמיר זאגן ס'וועט יא ווערן א בעל מום, ווער זאגט ס'עט זיין א מום קבוע וואס וועט מתיר זיין עס צו שעכטן, ואם תמצא לומר, דנפל ביה מום קבוע, מי יימר דמזדקק ליה חכם, לאמיר זאגן ס'וועט יא פאלן א מום אין דעם, ווער זאגט א חכם וועט קומען אויספסק'ן אזא שאלה יום טוב, און נאך מער, א חכם טאר נישט אויספסק'ן אזא שאלה יום טוב, און ממילא ביי אזא ציור, איז אוודאי רבי שמעון אויך מודה אז דאס הייסט מוקצה, פארוואס? ווייל ער האט נישט גע'חלומ'ט אז ער וועט עס קענען נוצן יום טוב, דאס איז פונקט אזוי ווי די ציור וואס אונז האבן געזען ביי א קערה וואס מען האט אנגעצינדן אין דעם א לעכטל, איז רבי שמעון מודה אז היות וואס דאס וואלט געדארפט ברענען גאנץ שבת הייסט עס מוקצה, ווייל ער האט נישט גע'חלומ'ט אויף דעם, איז דא איז אויך די זעלבע זאך. פרעגט אבער די גמרא, מתיב רמי בר חמא, האט רמי בר חמא א קשיא געפרעגט פון א משנה דא אין שבת דף קנ"ז, שטייט דארט אין די משנה, מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת, וואס טייטש די משנה זאגט דארט אז טאמער איינער מאכט א נדר, וואס א נדר טאר מען נישט סתם אזוי מבטל זיין שבת, ס'איז א גזירת חכמים, על כל פנים, טאמער איינער האט געמאכט א נדר, און ער דארף עס מבטל זיין לצורך שבת, דארט זאגט די משנה טאמער ס'איז א צורך פארן שבת צו מבטל זיין די נדר, מעג מען עס מפר זיין און מען מעג עס מבטל זיין, וואס טייטש אזוי? ס'איז צוויי באזונדערע דינים, ווען א מענטש מאכט א נדר און ער וויל עס צושטערן, ער וויל עס מבטל זיין, דארף ער גיין צו א חכם, און דער חכם פרעגט אים אויס, און דער חכם טרעפט עפעס א פתח פארוואס ער זאל קענען מבטל זיין דער נדר, און ער איז עס מבטל. חוץ פון דעם איז דא א באזונדערע דין, אז יעדע פרוי וואס מאכט א נדר, קען איר מאן מבטל זיין די נדר אויכעט. איז די צוויי זאכן, ביידע, זאגט די משנה, מען מעג עס טון שבת, טאמער ס'איז לצורך השבת, איז משמע פון דעם אז די פרוי, מען וועט אנהייבן מיט די פרוי, די גמרא הייבט אן מיט די פרוי, די פרוי וואס האט געמאכט א נדר אז זי העט נישט הנאה האבן פון א געוויסע חפץ, פון א געוויסע זאך, זי זאגט דבר זה אסור עלי, איז בעצם ווען די זמן איז אנגעקומען, ווען ס'איז געווארן שבת, איז די זאך געווען אסור פאר איר, פון דעסוועגן זעהן מיר פון די משנה אז לצורך השבת, וואס טייטש שבת אליין? טאמער זי וויל זיך באנוצן מיט די חפץ, עט העלפן התרת נדרים, ס'עט העלפן הפרת נדרים, אז די מאן עט עס מפר זיין, און אויף דעם פרעגט די גמרא ואמאי? לימא מי יימר דמזדקק לה בעל, וואס טייטש האסט דאך יעצט געענטפערט א תירוץ, אז ר' שמעון איז אויכט מודה אז א בכור א בעל מום איז מוקצה, ווייל א מענטש חלומ'ט נישט אז עט עס קענען נוצן יום טוב, ווייל דער מומחה דער חכם עט עס נישט קומען אפפסק'ענען, איז לכאורה דא וואס איז אנדערש, די פרוי חלומ'ט דאך אויכט נישט. אז מ'עט איר מפר זיין דעם נדר, און במילא לכאורה זאל דער חפץ זיין מוקצה פאר איר, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין פארגלייך, התם כדר' פנחס משמיה דרבא, דאמר ר' פנחס משמיה דרבא, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, וואס טייטש יעדע פרוי וואס מאכט א נדר מאכט עס על דעת בעלה אז איר מאן 'עט מסכים זיין, און במילא מאכט די פרוי א חשבון, אז טאמער איר מאן עט עס וועלן מבטל זיין עט ער עס קענען מפר זיין שבת אויכעט, און נישט נאר דאס נאר זי פארלאזט זיך אויף דעם, איז פאר דעם הייסט עס נישט כאילו זי איז אינגאנצן מסיח דעת פון דעם, און פאר דעם איז ר' שמעון מודה אז דאס איז נישט קיין מוקצה. פרעגט אבער די גמרא פון די צווייטע דין לאמיר נישט רעדן פון א פרוי לאמיר רעדן פון סתם א מענטש וואס מאכט א נדר, תא שמע, מ'האט דאך געזען, אז נשאלין לנדרים של צורך השבת בשבת, אז טאמער א מענטש מאכט א נדר, קען גיין צו א חכם ער זאל עס מבטל זיין, ואמאי, לימא מי יימר דמזדקק לה חכם, ער האט נישט גע'חלומ'ט פון פאר שבת אז די חכם גייט עס מבטל זיין, ער האט עס אינגאנצן נישט געוואוסט, און פארוואס זאל עס נישט זיין קיין מוקצה, ענפערט די גמרא, התם, אי לא מזדקק לה חכם, סגי לה בשלשה הדיוטות, ווייל היות וואס טאמער א חכם עט נישט מבטל זיין די נדר, קען ער גיין צו דריי הדיוטות. און דריי הדיוטות קען ער אלעמאל טרעפן, הייסט עס נישט כאילו ער האט מסיח דעת געווען, ובמילא הייסט עס נישט קיין מוקצה, מה שאין כן דא, ביי א בכור וואס מען דארף האבן א חכם, מען קען נישט האבן דריי הדיוטות, מי יימר דמזדקק ליה חכם, איז ווער האט דיר געזאגט ס'עט זיין א חכם וואס זאל עס מתיר זיין, און נאך מער, דער חכם טאר עס אינגאנצן נישט אויספסק'ענען, און ממילא פאר דעם דא איז רבי שמעון מודה אז ס'מוקצה. זאגט די גמרא ווייטער רמי ליה אביי לרב יוסף, האט אביי א קשיא געפרעגט צו רב יוסף, מי אמר רבי שמעון כבתה מותר לטלטלה, קען דען זיין אזא זאך אז רבי שמעון האט טאקע גע'פסק'נט אז א לעכטל וואס ברענט שוין נישט מעג מען טראגן מען מעג עס רוקן ס'איז נישט קיין מוקצה, וואס דאס איז משמע כבתה אין לא כבתה לא, אז דווקא ווען ס'איז פארלאשן זאגט ר' שמעון מען מעג עס רוקן, און טאמער ס'איז אנגעצינדן, האלט ר' שמעון ווי לאנג די לעכטל ברענט טאר מען עס נישט רוקן, זאגט אביי, מאי טעמא, פארוואס טאקע? וואס וואלט געווען די טעם צו זאגן אז א ברענעדיגע לעכטל טאר מען נישט טראגן, ווייל דילמא בהדי דנקיט לה כבתה, ווייל היות וואס ס'דא א חשש אז ס'עט זיך פארלעשן, א מענטש וועט עס טראגן עט זיך עס פארלעשן, פארדעם טאר מען עס נישט טראגן שבת אפילו לויט ר' שמעון ווי לאנג ס'ברענט, פרעגט אבער אביי, איז דען אזוי? הא שמעינן ליה לרעב שמעון, דאמר דבר שאינו מתכוון מותר. אונז ווייס מיר דאך אז רעב שמעון האלט דבר שאינו מתכוון איז מותר, און במילא די לעכטל אפילו עס וועט זיך פארלעשן איז דאך עס א דבר שאינו מתכוון, און וואס איז די פראבלעם? דתניא אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא רעב שמעון אומר גורר אדם כסא מטה וספסל ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ אז א מענטש מעג שלעפן א בענקל א באנק א בעט אפילו עס גראבט אריין אין די ערד טאמער די מענטש האט נישט קיין כוונה צו זיין א חורש מעג ער דאס טון, און נאך מער, די מפרשים זענען מסביר, אפילו אונז האבן טאקע געלערנט אז ר' שמעון איז מודה אז הוקצה למצוותו אז בשעת וואס א לעכטל ברענט איז דא אן ענין פון מוקצה, אבער דאס איז נאר פאר די אויל, דאס איז כלפי די אויל, וואס טייטש אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, הוקצה למצוותו איז טייטש אז ווען מ'איז מייחד א חפץ פאר א מצוה, טאר מען זיך נישט באנוצן מיט די חפץ אויף א צווייטע שימוש, און ממילא די אויל, ווי לאנג די לעכטל ברענט טארסטו נישט נוצן די אויל אויף עפעס אנדערש, אבער רוקן די לעכטל, דאס האט נישט קיין שייכות מיט הוקצה למצוותו, איך נעם דאך נישט אוועק פון די שימוש, ס'ברענט ווייטער, און ממילא וואלט געדארפט זיין די דין, זאגט אביי לויט ר' שמעון אז אפילו בשעת וואס די לעכטל ברענט זאל מען עס אויך מעגן רוקן, ענטפערט רב יוסף ניין, וואס טייטש דאס וואס דו האסט געזאגט אז ר' שמעון לאזט טון א דבר שאינו מתכוון, דאס איז נישט איבעראל, נאר וואס דען, כל היכא דכי מכוון איכא איסורא דאורייתא, כי לא מכוון גזר ר' שמעון מדרבנן, כל היכא דכי מכוון איכא איסורא דרבנן, כי לא מכוון שרי ר' שמעון לכתחילה, זאגט ר' יוסף, נישט יעדע דבר שאינו מתכוון לאט ר' שמעון טוהן, אזא סארט דבר שאינו מתכוון וואס ווען א מענטש האט יא די כוונה איז א דאורייתא, למשל די לעכטל, א מענטש וויל טראגן די לעכטל, ער זאגט ס'האט זיך פארלאשן איך האב נישט מכוון געווען ס'זאל זיך פארלעשן איך האב עס מכוון געווען צו טראגן, דא. זאגט רב יוסף איז רבי שמעון מודה מ'טאר דאס נישט טון, נישט מדאורייתא אבער מדרבנן, פארוואס? ווייל היות וואס לאמיר זאגן האט יא אינזינען צו פארלעשן די לעכטל, וואסערע מלאכה איז דאס? דאס איז א מלאכה דאורייתא, פארלעשן א לעכטל איז כיבוי, ס'איז מכבה, ס'איז איינע פון די ל"ט מלאכות, און ממילא אפילו טאמער ער'ט טראגן די לעכטל און זאגן אז ער איז אינו מתכוון, לאט נישט רבי שמעון מדרבנן דאס טון, נאר וואס דען, טאמער אפילו אז די מענטש וועט האבן א כוונה צו טון די מלאכה, איז עס אויך נאר א דרבנן, דארט בשאינו מתכוון איז ר' שמעון מתיר און למשל גורר אדם כסא מטה וספסל וואס אפילו א מענטש האט א כוונה ס'זאל אריינגראבן אין די ערד הייסט דאס נישט מדאורייתא קיין חורש פארוואס ווייל למעשה איז עס כלאחר יד נישט אזוי גראבט מען אויף א ערד נישט מיט א באנק מען טוט עס מיט א אקער אייזן און במילא היות וואס די גאנצע זאך איז א דרבנן דארט האט ר' שמעון געזאגט אז אינו מתכוון איז מותר איז על כל פנים זאגט רב יוסף שטימט שוין פארוואס ר' שמעון לאט נישט טראגן א ברענעדיגע לעכטל, ווייל טאמער ס'עט זיך אויסלעשן איז דאס א דאורייתא, פארדעם אפילו ביי אינו מתכוון, לאט נישט ר' שמעון על כל פנים מדרבנן. מתיב רבא, פרעגט אויף דעם רבא, רבא ברענגט א ראיה ס'איז נישט אזוי, מ'האב מיר געלערנט אין כלאים און מ'האמיר שוין געהאט די משנה דא אין שבת, מוכרי כסות מוכרין כדרכן, די דין איז מען טאר דאך נישט טראגן קיין כלאים קיין שעטנז, און וואס איז טאמער איינער וויל פארקויפן שעטנז, און די דרך איז געווען ווען מען האט פארקויפט אזעלכע בגדים פלעגט מען עס אנטון כדי מענטשן זאלן עס וועלן קויפן, זאגט אט די משנה, א מענטש מעג טראגן א בגד פון שעטנז, ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים, די עיקר איז אז ער האט נישט אינזינען זיך אפצושיצן פון די זון אדער פון די רעגן מיט דעם, ער וויל נישט הנאה האבן פון דעם ער וויל עס נאר פארקויפן, דעמאלטס מעג מען עס טראגן, פארוואס ווייל די משנה גייט כשיטת ר' שמעון אז א דבר שאינו מתכוון איז מותר, און במילא אז ער האט נישט בכוונה אז דער בגד זאל אים אפשיצן ער זאל הנאה האבן פון דעם בגד מעג ער עס טון, והצנועין, די משנה לייגט דא צו אז מענטשן וואס זענען צנועין, וואס טייטש זיי זענען זיך מתרחק פון א עבירה, און זיי פירן זיך אינגאנצן נישט מיט דער קולא, נאר מפשילין במקל לאחוריהן און זיי הענגן עס אויף אויף א שטעקן אונטער זיי זיי טראגן דאס ניטאמאל. על כל פנים, די משנה וואס גייט כשיטת ר' שמעון, און די גאנצע היתר פון די משנה איז אלס דבר שאינו מתכוון, והא הכא דא, דכי מכוון איסורא דאורייתא איכא, טאמער א מענטש האט יא אינזינען ער וויל יא הנאה האבן פון דעם בגד, איז עס א איסור דאורייתא די איסור פון שעטנז, פון דעסט וועגן זעהן מיר כי לא מכוון, שרי ר' שמעון לכתחילה, אז ר' שמעון איז דא מתיר לכתחילה, טאמער עס איז לא מכוון, זעהן מיר אז דבר שאינו מתכוון אפילו ביי מתכוון איז א דאורייתא, לאט ר' שמעון אויכעט ובמילא אלא אמר רבא און ממילא זאגט רבא א צווייטע תירוץ, ווייסטו פארוואס ר' שמעון לאט טראגן א ברענעדיגע לעכטל אפילו ס'איז א דבר שאינו מתכוון, זאגט רבא הנח לנר שמן ופתילה הואיל ונעשה בסיס לדבר האסור, ווייל היות וואס די פלאם פייער איז מוקצה, נישט די לעכטל, די פייער אליין, איז מוקצה, און במילא דער לעכטל דער נר מיט דער פתילה מיט דער שמן די גאנצע מעשה איז א בסיס לדבר האסור, און פאר דעם ווי לאנג די לעכטל ברענט לאט נישט ר' שמעון טראגן דעם לעכטל, די אויל וואס טראפט אראפ האט מען געזען ר' שמעון לאט זיך נישט באנוצן מיט דעם אלס הוקצה למצוותו, אבער די לעכטל טאר מען אויך נישט רוקן ווייל ס'איז ממש מוקצה, ס'איז א בסיס לדבר האסור, וואס דאס האלט ר' שמעון איז טאקע אסור ווי לאנג די לעכטל ברענט, ווען די לעכטל פארלעשט זיך, דארט אוודאי האט מען געזען איז ר' שמעון שוין מתיר צו טראגן דאס לעכטל.